דעם ערשטן יוני טויזנט אַכט הונדערט נײַן און זיבעציק איז געבוירן געווארן משה ליטוואקאוו, פאליטישער טוער, סאוועטישער זשורנאליסט און ליטעראטור קריטיקער. רעפרעסירט און דערשאסן געווארן אין תפיסה אין נײַנצן נײַן און דרײַסיק. וועלוול זבארזשער, פון דער היים בנימין וואלף עהרענקראנץ.

צייטלין איז געשטארבן אין ניו יארק אין טויזנט נײַן הונדערט דרײַ און זיבעציק. צוויי גרויסע אידישע מאלער זענען געבוירן געווארן אין די טעג, ארטור שיק, דעם דריטן יוני טויזנט אַכט הונדערט פֿינף און נײַנציק אין לאדזש, און אידל פען, דעם פיפטן יוני טויזנט אַכט הונדערט פֿיר און פֿופֿציק מער באקאנט ווי דער לערער פון אזעלכע מאלער ווי שאגאל, יודאָווין, לייטמאן, ליסיצקי, און אנדערע. טראגיש אומגעקומען אין וויטעבסק אין נײַנצן זיבן און דרײַסיק. ארטור שיק איז געשטארבן אין ניו יארק אין נײַנצן איין און פֿופֿציק.

פון דער היים סטוטשקא. זיין לעבנס אויפטו איז דער אוצר פון דער אידישער שפראך. געשטארבן איז נחום סטוטשקאוו אין ניו יארק אין טויזנט נײַן הונדערט פֿינף און זעכציק. און איצט לאמיר זיך אפשטעלן אויף די ביאגראפישע און שאפערישע פרטים פונעם אידישן אקטיאר מאריס שווארץ, פון דער היים אברהם משה איז שווארץ געבוירן געווארן אין יאר טויזנט אַכט הונדערט אַכט און אַכציק אינעם אוקראינישן שטעטל סידילקאוו, ביי עלף יאר, האט ער זיך געלאזט אין וועג אריין קיין אמעריקע וואוהין ס'האט שוין ארויסגעוואנדערט זיין טאטע, אבער געבליבן שטעקן אין לאנדאן. ביים אנהייב געארבעט אין א פאבריק, דערנאך געזונגען ביי א חזן. נאך צוויי יאר איז דער יונגער שווארץ אנגעקומען קיין ניו יארק. פארענדיגט די פאלקסשול איז ער געבליבן ארבעטן אינעם טאטנ'ס שמאטע שאפ. זיין טעאטער קאריערע האט זיך אנגעהויבן פרי, ביי פֿופֿצן יאר, אין פארשידענע טרופעס, אפטמאל געשפילט מיט באקאנטע אדער מיט די בעסטע אידישע אקטיארן, ביז ער ווערט אליין א רעזשיסאר און א גרינדער פונעם אידישן קונסט טעאטער אין ניו יארק. דארט פירט ער אויף די בעסטע פיעסעס פון אידישן און וועלט רעפערטואר. פון די חברה אקטיארן טיילט ער זיך אויס קודם כל מיט זיין וויסן ליטעראטור ער הערט אסאך לעקציעס וועגן טיאטער, און ווי ס'האט וועגן אים געשריבן דער קריטיקער פערלמוטער, האט שווארץ געהאט אמביציעס פאר א בעסערן אידישן טיאטער, נישט בלויז צו שפילן טיאטער, נאר אויך צו שרייבן פארן טיאטער. צווישן די הונדערט פֿופֿציק פיעסעס וואס שווארץ האט אליין אויפגעפירט זענען געווען נישט ווייניג זיינע אייגענע אריגינעלע פיעסעס, ווי אויך באארבעטונגען פון באקאנטע ליטערארישע ווערק פארן טעאטער. מיט זיין רייכן רעפערטואר איז שווארץ ארומגעפארן די גאנצע אידישע וועלט, ער פלעגט שפילן אויך אין ענגליש און אין שפאניש און אין ישראל אויף עברית. פון אלע אידישע שוישפילער, האט געשריבן בוכענוואלד, איז מאריס שווארץ דער איינציגער וואס זיין נאמען האט א סימבאלישע און העראישע באדייטונג. שווארץ ווערט באטראכט פארן בויער און שאפער פון דעם בעסערן אידישן טעאטער אינעם קאמף קעגן דעם שונד טעאטער. ער האט געשאפן אויף דער בינע אסאך אומפארגעסליכע געשטאלטן, געשפילט אין קינא, ארויסגעגעבן פלאטן. ער האט געטרוימט צו גרינדן אן אלוועלטליכן אידישן קונסט-טעאטער. ער האט אסאך געשריבן וועגן טעאטער, אקטיארן און שרייבערס, טעארעטישע ארטיקלען וועגן טעאטער קונסט, אבער, גאר אומדערווארט, בעת זיינע אויפטריטן אין תל אביב אין נײַנצן זעכציק איז מאריס שווארץ געשטארבן. ער איז געבראכט געווארן צו קבורה אין ניו יארק.
א גוטע וואך. א גוטע וואך. א גוטע וואך. נו? האבן מיר זיך שוין מיטן רבונו של עולם הייסט עס צערעכנט. ער מיר מיינס און איך אים זיינס. קוויט. אצינדערט קענען מיר זיך נעמען צו אונזערע אייגענע געשעפטן, אדער ווי אין פסוק שטייט איש לפעלו. נישטא מער חוה. געשטארבן חוה. אדושם נתן אדושם לקח. אזוי מוזן מיר זאגן ברוך דיין אמת.

אדער מען פארגעסט א טויטן? וואס רעד איך א טויטן? נאך א טויטן זאגט מען דאך קדיש. נאך א טויטן האט מען דאך יארצייט. דא איז דאך נישט שייך קיין קדיש און דא איז דאך נישט שייך קיין יארצייט. דא איז דאך נאר חוה לא יזכר ולא יפקד. אזעלכע קינדער טאר מען נישט דערמאנען, נישט צום גוטן און נישט צום בייזן. לא יזכר ולא יפקד, איר הערט וואס מען זאגט אייך? דער נאמען חוה זאל מיר נישט דערמאנט ווערן. איר הערט? געשטארבן.